כ'האב געוואלט זאגן זייער א וויכטיגע זאך, עטס געדענקט איך האב ווען געזאגט ס'איז געווען איינער וואס איז געזעסן פֿינף און צוואַנציק יאר אין תפיסה פאר טשיילד סעקשועל אביוז, קיצור נאך פֿינף און צוואַנציק יאר געקומען דער סייקיאטריסט ער וויל מיט אים רעדן, ער וויל אים צוריק ברענגען צו די ריעל ווארלד, מען דארף ארויס גיין ארבעטן, זוכן א דזשאב, וואטעווער, פרעגט ער אים וואט איז יור עמעדזשענעישאן ווען יו גאו אוט טו די פרי ווארלד, זאגט ער כ'האף ס'זיין עט דאסק. דאסק מיינט ווען די זון גייט אונטער בין השמשות, ס'זעט אויס ער האט אויך געוואוסט פון בין השמשות. און איי וויל בי אין א פארק ווער דער איז טשילדרען ענד עז איט וויל געט דארק איי וויל טעיק א טשיילד ענד איי וויל פול דאון היז פענטס ענד איי וויל מעלעסט הים. שוין, סייקיאטריסט האט עס געהערט לויפט ער גראד צום דזשאדזש און ער האט געזאגט די מענטש איז נאט רעדי טו גאו אוט האט די דזשאדזש געזאגט ליסן הי איז גאוינג אוט. איף היל מעס אפ עגען היל פיינד הימ סעלף בעק אין דזשעיל. מ'האט אים ארויסגעלאזט. כ'האב געליינט דעם ארטיקל, ס'איז מורא'דיג, ס'איז ס'רייסט די הארץ. ווי לאנג קלערט עטץ וויפיל יאר, חדשים, וואכן אדער טעג האט געדויערט ביז ער האט זיך צוריק געטראפן אין תפיסה? עטס וועט לאכן. דעם נעקסטן טאג איז ער צוריק געווען אין תפיסה ווייל ער האט טאקע געזוכט א וואלד מיט א פארק און ער האט דארט מאלעסטעט א קינד. אדער ער האט געטרייט צו מאלעסטן. האב איך אייביג געזאגט ווער ס'איז פארכאפט אין דעם איז כל באיה לא ישובון. יעצט לאמיר גיין צו שטיין. ס'איז דא איינער וואס ער האט איינגעזעצט דעם פארשאלטענעם דאסקאלאוויטש, איך וויל נישט זאגן ווער דאס איז ווייל א וויקטים מיט א טאטן פון א וויקטים געבט מען נישט ארויס דעם נאמען. איך האב אים געפילעוועט ער זאל גיין ווייטער, ער האט מורא געהאט, זאג איך אים דו מוזט גיין ווייטער נאך מער, כ'האב געזאגט פאר דעם סאושעל ווארקער איף יו דאנט קאל די פאליס רוף איך די פאליס און זי האט געמיינט אז איך מאך א דזשאוק, ליטל דיד שי נאו אז אינדרויסן איז געווען א דעטעקטיוו. אינדרויסן פון בית ישראל האספיטל איז געווען א דעטעקטיוו און ער איז אריינגעקומען נאכדעם און ער האט זיך איידענטיפייט נאכדעם ווי זי האט גערופן די פאליס העד יו האוו נאט קאלד די פאליס יו וואד האוו בין אנדער ארעסט עניוועי מען האט איינגעזעצט דאסקאלאוויטש ס'איז א גרויסע ווייטאג געווען ער האט א יונג ווייבעלע און זי ברויך האבן וואס יעדע אידישע טאכטער דארף האבן כ'ווייס נישט צו פון איר מאן האט זי עס באקומען ווייל אז ער איז ארומגעלאפן מיט יונגלעך צו בוחרים ווייס איך נישט וואס דארט איז געווען אבער ס'האבן א בעיבי איך מיין ס'איז פון אים באט עניוועי דאס קינד איז געוואקסן כ'האב עס אלץ געזען אין די גאס מ'האט אפגעשוירן דאס קינד און דער טאטע איז נעבעך געווען אין דזשעיל און ס'איז א מורא'דיגע ווייטאג און יעדער האט גערודפ'ט דעם טאטן פון וויקטעם די שייגעץ די רשע שטעל דיר פאר ס'איז דא א הונט וואס ער הייסט פאלמאן א באבעווער הונט דער באבעווער הונט איך האב אים געהאט אויפן האטליין איז ער ברוגז געוען אויף מיר איז ווען כ'האב געהאט א שמחה אין באבוב דא אין ווילימסבורג האט ער געמאכט זיכער איך קריג נישט קיין עליה כאטשיג איך בין א חיוב געווען דאס איז א פארפוילטע פלוים א לאו לייף און ער איז א הצלה לויפער טייטש זיי זאגן יעצט אז די שומרים ס'א גרויס רחמנות אויף דעם אינגערמאן איך האלט ס'בכלל נישט קיין רחמנות כ'וואלט נישט געגעבן א דיים ווייל שוין צען יאר און צוואנציג יאר וואס איך זאג, יעדער אינגערמאן וואס ער האט נישט קיין שלום בית און ער קען נישט זיצן אינדערהיים מיטן ווייב און ער וויל פארן זינדיגן אין די גאס, ווערט א מעמבער פון די שומרים. ווער איז שומרים? ווער ברויך זיי? וואס טוען זיי? וואסערא פאוער האבן זיי? ס'איז א באנטש אוו לאו לייפס. ער זאל גיין זיצן צוואנציג יאר, נישט ווייל ער האט אויסגעהאקט דעם אויג, ווייל ער איז געווען אין די שומרים. אזוי זאל מען אלע איינזעצן, אט יעצט דער וואס האט פארקויפט די גאנס ליכטענשטיין, שטייט אים אויך צו זיצן צוואנציג יאר, און ער האט שוין געמאכט א פלי, שטעל דיר פאר. ווער זענט עטס? עטס זענטס לאו פיפל? עטס האטס בולעט פרוף וועסטס? עטס האטס גאנס אין די טאש? הו אר יו? כ'האב גרויס רחמנות אויף דעם אינגערמאן ווייל איך האב אים געשיקט א מעסעדזש דורך זיין שווער ער זאל פליעדן גילטי, ער זאל מיטגיין מיטן שוואונג, ער האט געוואלט זיין א חכם, קודם באצאלט ער א פרייז און ער וועט גיין זיצן. איינער מוז באצאלן פאר דעם אויג, נישט וואס ער האט עס געטון, דער רענטאו וואס מען האט געזאגט ער האט געהארגעט חזקי שומרים האט דאך אויך געטון עס, עניוועי איז למעשה איז געגאנגען דער פארפוילטער פלאומען און ער האט ארויסגעווארפן דעם אינגערמאן, ער האט געדאוונט אין באבוב ער איז א באבובער תלמיד אלע יארן, און ער האט אים ארויסגעווארפן, איך וויל נישט דו זאלסט קומען דאווענען אין באבוב אין ווילימסבורג ווייל דו ביסט א מסור, פארשטייסט? און דאס לאזט מען צו, דאס איז עקסעפטעד. ס'האט מיך מורא'דיג געבאדערט, כ'האב געטרייט צו געבן דעם אינגערמאן סופארט און חיזוק, כ'האב אים מיטגעהאלפן מיט אנדערע זאכן, האב איך שם א שידוך געטון יעצט, א פיינעם שידוך מיט זיין טאכטער, צו מיינט עס טאקע דער אייבערשטער, די אלע מענטשן וואס זיי טוען פאר סעיפטי אוו טשילדרען, לאזן אפ לויפן ווייל אפאר סאטמארע חיות ווילן אזוי? צו אפאר פאפענער חיות? ס'איז אנבעליוועבל. ער איז אריין צום פאפא רב, מ'האט אים געבעטן, באפריי דאס ווייבל פון כבלי עיגון, ניין! ער האט געוואלט האלטן אז דער דאסקאלאוויטש זאל האבן א ווייב ווען ער קומט אהיים, ער זאל נישט האבן א פראבלעם מיט פאפא מיט. פארשטייסט וואס דא גייט פאר? מען האט אים געכאפט, ער איז אראפגעגאנגען אין בעיסמענט ביי דעם שטינקאטשער'ס ברודער, עפעס א תלמיד פון זיין ישיבה, און ס'איז געווען אין דעם מקווה קעגן איבער ביי דעם בראשעווער. קיינער האט אים נישט געוואלט איינזעצן, יעדער האט מורא געהאט, בהמות וואס איר זענט. איך קען אזויפיל זאגן, איך האב הנאה זיי האבן זיך משדך געווען יעצט צוויי מענטשן, איינער איז א חזר, דאס איז דער באקאנטער בערל אשכנזי, זיך משדך געווען מיט גרינוואלד, מיטן פאפא רב'ס זון, איך ווינטש ענק אינעם נאמען פון אלע וויקטעמס, דער שידוך זאל אזוי מצליח זיין, אזוי ווי דאסקאלאוויטש'ן שידוך האט מצליח געווען, דער אייבערשטער זאל ענק העלפן, ס'זאל אזוי נישט געלונגען. ווייל עטס זענטס די רשעים, איך האב מיט אים געהאנדלט, מען דארף באפרייען די ווייבל פון כיבול העיגון, וואס איז, נאר בערל אשכנזי'ס טאכטער מוז האבן סעקס מיט איר מאן, און דאס ווייבל מוז נישט האבן? וואס איז געמאכט געווארן פון גומי? פון צוועבן? דאס איז די רשעות, יעדער טוט רשעות. עניוועי, וויל איך יעצט גיין נאך א טריט ווייטער. אין די תפיסה זיצענדיג האט ער געזען א שיינעם פאטעריקע, ער איז צוגעגאנגען צו און האט אים געטאטשט. אינמיטן א שאוער, און יענער גראד האט אים געגעבן מכות און ער איז געגאנגען צו די פאליס, נאך דעם האט אים געהאלטן נאך א יאר אין תפיסה, אבער די פיפענער עסקנים האבן געפיפעט ארום און ארום, און ברוך השם נאך דריי א האלב צו פיר יאר איז ער ארויס געקומען. יעצט איך האב באקומען א טעלעפאן קאל פאראיאר זומער אז ער פאטשקעט קינדער אין א מקווה, איינער האט מיך אפגעקאלט אז אין נייעם בילדינג פון באיאן וואס וויינריב האט געבויעט פאר מיליאנען דאלער זיצט דאסקאלאוויטש דארטן אין מקווה און פעצלט ארום מיט קינדער. האבן זיי אפגעקאלט מען זאל זעהן עפעס צו טוהן, זיי האבן גראד אפגעקאלט דעם טאטן פונעם וויקטעם, זאגט דער טאטע פון וויקטעם אזוי, איך האב שוין ארויסגענומען מיין שער, נישט נאר איך האב נישט באקומען א שכח, איך האב באקומען פון יעדן איינעם דאס גיהנום, די איינציגע זאך וואס האט מיך געהאלטן אין די שווערסטע צייטן איז ווייל איך האב געוואוסט אז יעדעס יונגל וואס ס'שטייט אויף און גייט אין חדר איז די דריי פיר פינעף יאר איז זענען זיי כאטש סעיף פון דעם חזיר דאסקאלאוויטש, אינמיטן זומער קאלט מיך איינער אן אז ער האט געאפערט פאר זיינס א חבר, א יונגער בחור קאלט אפ ער האט געאפערט פאר זיינס א חבר, ער זאל מיט אים גיין אין מקווה, ער וויל מיט אים גיין אין מקווה, האט אים געאפערט צען, צוואנציג, דרייסיג שוין געהאלטן ביי פערציג דאלער, נאר ברוך השם יעדער האט געוואוסט ער איז א חזיר, און קיינער לאזט זיך נישט שטופן אין די מחילה פון פערציג דאלער. עניוועי, למעשה, צו מאכן א לאנגע מעשה קורץ, יעצט די מינוט ווייל איים מעקינג דיס האטליין, איז אריינגעקומען א טעלעפאן קאל, פון ווי, פון וואס, פון ווער, ווען, קען איך ענק נישט זאגן, ווייל עטס פארשטייטס זיך אליינס. ס'איז אריינגעקומען א טעלעפאן קאל, איך באקום אזאלכע גריסן פון הימל, דאסקאלאוויטש איז צוריק אין דזשעיל, ער האט ווייעלעיטעד זיין פראבעישאן, ער טאר נישט זיין צווישן קינדער, ס'איז געווען קאמפלעינס אז ער האט געטאטשט קינדער, און ער דרייט זיך צווישן קינדער, איך ווייס נישט פונקטליך די קאמפלעינס, איך האב עס נאכנישט געליינט, איך האב עס באקומען נאך ממש די ערשטע, ער איז צוריק אין דזשעיל. פאפא, פיפענער חברה, עטס האטס יעצט אסאך ארבעט. פיפענער חברה, עטס דארפטס מאכן זיכער אז ער קומט נאכאמאל ארויס פון דזשעיל, און עטס דארפטס מאכן זיכער אז מ'זאל אים ווידער באפרייען, ער זאל ווידער קענען גיין אין פיפענער מקווה אריין פיפן דארט מיט זיין זרע, און ער זאל קענען גיין אין באיאן, אין וויינריבס בילדינג אין בארא פארק, זעהטס, נעמטס ענק ארבעטן יעצט, איין זאך איז דא אז. אז דאס ווייס איך נישט הונדערט פראצענט קאנפירמד אבער איך הער זאגן אז ער האט יא געגעבן א גט פאר די פרוי ווייל די פרוי האט געטענה'ט איך קען מיט דיר נישט אזוי וואוינען איך האלט נישט ביים וואוינען ווען דו לויפסט א גאנצן טאג מיט זכרים און ביינאכט וועסטו קומען צו מיר אין בעט און איך זאג בשום אופן איך וועל דאס נישט טאלערירן קיצור ער האט געמוזט געבן א גט שוין איז דאס האט שוין דער בהמה דער פאפא רב ער האט נישט געווינען ווייל ער האט געשריגן מ'זאל נישט געבן א גט, א אפגעריסענע בהמה, איך האף אז בערל אשכנזי'ס טאכטער וועט זיין אזא ביטש, אזא פימעיל דאג, און דארט וועט מען זיך אויך קריגן אויף א גט, און דער פיפענער רב וועט עס כאפן צוריק אין קאפ וויסן וואס דאס הייסט מעגן זיין פינף זעקס יאר א אידישע טאכטער וואס זי איז גארנישט שולדיג, שי איז עז אינעסענט עז א וויסל, האט חתונה געהאט מיט דעם רויטן דאסקאלאוויטש דעם משוגענעם, אונז ווינטש מיר דאס פון הארצן טיף אין נאמען פון אלע וויקטעמס. וואס האבן נישט געקענט צוקוקן די פאלשקייט וואס דא איז געווען, פאפא איז געלאפן אין קאורט, זיי האבן געטשעפעט דעם טאטן פון דעם וויקטעם, ווייל ס'איז דא א לאוסוט אויך, זיי געטשעפעט דעם טאטן פון וויקטעם און בעלז האט מיטגעגענגט מיט זיי ווייל אויף זיי איז דא די לאוסוט, טוט'ס רבותי, מאכטס א לעבן, ביז דער אייבערשטער וועט זיך אומקוקן אויף די צובראכענע מענטשן וואס זענען באמת גארנישט שולדיג, מען רודפ'ט זיי פאר גארנישט, און די סוף גייט זיין אז עטס עטס עס אלע צוריק באקומען אויף ענקער אייגענע הויט, וואטש ענד סי. ער מיינט ער האט א שידוך געטוען פאפא רב'ס זון ער האט געכאפט בערל אשכנזי'ס טאכטער, בערל אשכנזי איז א נואף א רעיפיסט ענד איים נאט סאו שור צו זיין טאכטער איז א בתולה, איך וואלט דיך געזאגט געבן אן עצה זאלסט זי נעמען צו א דאקטער א פרויען דאקטער און ס'זאל מיט גיין מיט איר די מאמע און די שוויגער, די שוויגער זאל שטיין אינדרויסן ווייל די מאמע וועט זאגן די דאקטער האט געזאגט ס'איז אלעס גוט און מ'זאל זעהן צו זי איז נאך די ווירדזשין מערי צו נישט, ס'קען נישט זיין אז אזא נואף ווי בערל אשכנזי וואס האט אפגעטרענט הונדערטער קינדער, און ער איז געגאנגען זאגן עדות א ברוך מרדכי'ן פאלש, ס'קען נישט זיין אז זיינע טעכטער זענען אפגעהיטן, איט דזשאסט דאזענט מעיק סענס, סאו עניוועי, דאסקאלאוויטש וועט זיין יעצט נאך אפאר יאר אין תפיסה, און וועט דארפן האבן אסאך געלט ווידער, און פאפא וועט זיך ארויס-שטעלן ס'איז דאך א מצוה, העהעהה, די גרעסטע מצוה אין אידישקייט איז דאך דא אז מ'זאל ארויסנעמען איינעם פון א תפיסה, טשעטשעטשעטשעטשע, וואט א שעים, זיי האבן אויסגעדרייט דברי אלוקים חיים, עניוועי קינדער, העהעהה, וואן. ענימעל דאון פראם די סטריט. ברוך השם ס'איז ווייניגער מיט א חיה מיט וועם זיך צו זארגן. יעצט איך הער אז דער לאנדא דער דיין האט אויכעט א שידוך געטון יעצט איך הער מיט א טאכטער, געזונטערהייט און איך האף עטס האט'ס אלע שכל, מען דארף בודק זיין צו זיי זענען נאך בתולות ווען נישט אין נאך א האלב יאר עסטו האבן די זעלבע צרה ווי די אנדערע האבן געהאט, סאו ווילסט חתונה האבן סאו עט ליעסט האסט חתונה געהאט. איט דאזענט פעי. יעצט ס'מיינט נישט אויב זי האט די בתולים אז מ'האט זי נישט געטאטשט און געפאנדעלט, זיי ווערן אזוי קראנק ווען מ'פאנדעלט מיט זיי אויכעט, אבער הער אויס, וואס מ'קען נישט עקזעמינען קען מען נישט עקזעמינען. אבער אז איין טאכטער זיינע האט געזאגט אז ער האט מיט איר געוואוינט א לאנגע צייט און זי האט מורא געהאט ער וואוינט מיט די יונגערע שוועסטער ביי דעם לאנדא, ווי גייסטו דיך משדך זיין מיט אזא מענטש? א קראנקער גרוש וואלט זיך געדארפט נעמען אזאלכע קינדער, אדער מ'דארף זיי בודק זיין. ס'דא א וועג, מ'גייט צום דאקטער, גיי אבער צו א פרויען דאקטער, ווייל א מאן דאקטער קען אליינס מיט איר טון וואס מ'טאר נישט, בפרט נאך אויב ער זעט ער האנדלט מיט א וויקטעם. עניוועי, ברוך השם צוביסלעך האט יעצט באקומען א ידיעה אז א טאטע וואס האט געוואלט אראפגיין אינגאנצן פון וועג, ער איז געווען א טאטע פון א שטוב מיט קינדער, אונז האמיר אים צוריקגעברענגט ברוך השם, גרויסע כוחות, ער האט שוין חתונה געמאכט. דאס ערשטע קינד, דער אייבערשטער זאל אים העלפן ער זאל האבן נחת פון אים און פון אלע קינדער מיטן אייבערשטנ'ס הילף.